מורי ורבותי, טייערע חברים, ס'איז ערב שבת וירא, אפאר וואכן נאך ראש השנה און נאך סוכות, נישט אזויפיל וואכן, האלט נאך אינמיטן חודש חשוון, בלי נדר נאך די וואך צוויי גיין אויף די וועג וואס מיר גייען די לעצטע צוויי דריי חדשים, זאל צו ענדיגן, ס'איז דא וואס צו רעדן אין די ענין פון ראש השנה פון די דין וואס מען טרעפט אין די סדרות פון די וואך, אמת ס'איז דא אסאך צו רעדן, עס איז דאך פרשיות יסודיות וואס זענען עוסק אין בעיסיק בילדינג בלאקס פון די וועלט, איז דאך ספר בראשית, מען קען לערנען פון יעדע חלק פון די וועלט קען מען דאך ארויס נעמען פון דעם, בלי נדר ביז א וואך, נעקסטע וואך אדער די וואך נאכדעם. גייט שוין זיין שלושים יום קודם החנוכה אונז וועלן אביסל אריין גיין אויסברייטערען די ענין מער באופן כללי אפשר די ענינים פון מועדים באופן כללי די סדר פון זיי ס'איז דא אסאך צו לערנען לאמיר זיך אבער שטעלן אויף אונזער וואך אונזער סדרה און ס'האלט ביי ראש השנה ס'איז א מופלא'דיגע זאך אז ס'דא די קריאה פון יעדע יעדע יום טוב איז דא א קריאה עס שטייט אין די משנה אין מגילה וואס מ'ליינט פון די תורה אין יעדע אין יעדע יום טוב משה האט מתקן געווען מ'זאל ליינען מעניינו של יום און די משנה געבט איבער וואס די מנהג וואס איז די הלכה די מנהג די תקנה וואס מ'ליינט. ס'איז ידוע מ'דארף באמת רעדן וועגן דעם יעדע יום טוב באריכות, ס'איז זייער א זאך וואס כ'בין זיך מתבונן לעצטנס, אדער שוין נישט נאר לעצטנס, זייער אסאך, די קריאת התורה פון ימים טובים איז דאך די לימוד התורה פון די יום טוב, אזוי ווי די משנה זאגט מ'האט מתקן געווען, משה רבינו האט מתקן געווען מ'זאל ליינען מעניינו של יום. דאס איז דאך די לימוד התורה, אונז זענען דאך מענטשן וואס זוכן די אור פון יעדע זאך אין די תורה שבו. איז באמת די ריכטיגע וועג פון די ערשטע ספר וואס מען האט געדארפט מעיין זיין די ערשטע זאך אזוי ווי יעדע שבת קומט א שבת לערנט מען פרשת השבוע ס'קומט א יום טוב דארף מען לערנען די די קריאת התורה די הפטורה די חלקי התורה וואס די חכמים האבן מתקן געווען אז מען זאל לערנען אין די יום טוב. און אפשר טוט מען אביסל אז ס'קומט פסח לייענט מען דאך ענינו של פסח און אזוי ווייטער, אבער מ'טוט נישט גענוג אין דעם, אפשר ווייל מ'איז נישט פאמיליער מיט די פסוקים, ביי אונז איז קריאת התורה געווארן אזא חלק התפילה, ס'איז בכלל נישט קיין חלק התורה, ס'איז מער א חלק התפילה, אויב איינער זאגט א דרשה שבת איז זייער ווייניג מענטשן וואס זאלן זאגן א זאך וואס האט עכט א שייכות מיט די פרשה, מ'זאגט א דרוש, מ'זאגט א רמז, אפילו א פשט מ'לערנט נישט אזוי אויף די פרשה, ווער ס'קוקט אין מדרשי חזל דווקא וועט יא זען סיי די מדרשים אויף יעדע וואך וואס זיי האבן געבויט פארשידענע דרכים וויאזוי זיי בויען א מדרש, די זוהר אויכעט בויט א מדרש אבער ער בויט עס פון די פון די לימוד פון די ס'געבויט אויף לערנען די פרשה. און די זעלבע זאך מועדים, אונז ווייסן נישט, דער עולם ווייסט נישט אז ס'איז דא מדרשים אויף מועדים, חלק פון זיי זענען מסתמא אריינגעדרוקט אין די נארמאלע מדרש וואס איז געדרוקט אויפן סדר א, סדר הפרשה, אבער ווער ס'קוקט ס'דא מדרשים וואס הייסן פסיקתא, פסיקתא רב כהנא'ס, פסיקתא רבתי, ס'איז אביסל שפעטער, איך שלי' איז ליקוטים, אבער מ'זעט קלאר פון די מדרשים אז דאס זענען מדרשים וואס זענען געשטעלט, דאס זענען געווען די דרשות מ'האט געזאגט ביי. די מועדים זענען דרשות זענען אלע געבויט אויף די קריאות וואס מ'האט געליינט, מ'קען מדייק זיין פון די פסיקתא פון די מקורות וואס מ'פלעגט ליינען, יעצט איז דא פארשידענע מנהגים אין דעם, מ'זעט קלאר אז די סדר איז געווען אז דורש דורש בתורה לערנען זיך כסדר דורש מיינט דאך זוכן, אזוי ווי ותלך לדרוש את ה', לערנען באלד, עס מיינט זוכן זוכן. ארויסצונעמען א ליכטיגקייט ארויסצונעמען א אור פון די תורה דאס איז די טייטש פון דורש זיין את התורה און די פלאץ ווי מען טוט דאס איז אוודאי אין די קריאת התורה איז די ערשטע פלאץ ווי מען דארף עס טון קריאת התורה איז נישט עפעס א זאגעכץ אויב ס'איז א זאגעכץ און אמאל פלעגט מען דאך זיין א מתורגמן פלעגט עס איבערלערנען און מסביר זיין פאר די עולם אזוי ווי ס'שטייט אין ספר עזרא נחמיה מבינים. און שפעטער פלעגט אפילו ווען ס'איז יא געווען א מתורגמן אדער נישט פלעגט זיין א דרשה, און די דרשה איז געווען אזוי ווי ס'איז די מנהג אין אסאך שולן היינט נאכאלץ אבער כ'מיין אז ס'שוין א מנהג פון מימי חז"ל אדער פאר קריאת התורה אדער נאך קריאת התורה דעמאלטס פלעגט מען דרשנ'ען אויף די סדרה אדער אין א יום טוב אויף די זאך וואס מ'האט געליינט אין דעם יום טוב. כ'וועל נאר זאגן וואס איך פארשטיי באופן הכי כללי, מ'דארף באמת, אפשר קען מען מאכן א עקסטערע שיעור פאר דעם, פון די זמני מועדים. און מ'זעט אין די משנה אין מסכת מגילה איז דא א שיטה וואס די משנה ברענגט קריאות פאר יעדע יום טוב, נאכדעם איז דא אין די גמרא א ברייתא, נאכדעם איז דא נאך מנהגי אמוראים, קען זיין דאס איז מנהגי ארץ ישראל ווערסעס מנהגי בבל, על כל פנים מ'זעט אז ס'איז נישט סתם צוויי קריאות, ס'זעט אויס אויך דא צוויי שיטות, צוויי דרכים וועלכע קריאה מ'זאל ליינען. באופן כללי וואס עס זעט אויס איז די משנה סתם משנה פון מסכת מגילה גייט מיט די וועג אז מען זאל ליינען יעדע יום טוב די הלכות פון יעדע יום טוב אז ראש השנה שטייט מען זאל ליינען בחודש השביעי וואס שטייט די הלכות פון ראש השנה אז יום כיפור ליינט מען די הלכות פון יום כיפור אז עס איז פסח ליינט מען הלכות פון יום טוב פון פסח און אזוי ווייטער דאס איז דער דרך פון דער משנה באופן כללי. שבועות שבעה שבועות ווי ס'שטייט די הלכות פון שבועות און וכו'. נאכדעם איז דא די ברייתא וואס אונז פירן זיך די מנהג וואס שטייט אין די גמרא למעשה די מנהג האמוראים. אונז פירן זיך נישט אזוי אונז פירן זיך אויכעט אזוי. ס'הייסט ס'דא ימים טובים וואס מ'ליינט די. סדר המועדים, די צווייטע טאג פון יום טוב און אזוי ווייטער, דארף מען מדייק זיין פונקטליך די פרטים, אבער דער עיקר ליינען אונז נישט דאס, נאר אונז ליינען, מען קען רופן מענינו של יום, דאס הייסט פסח אנשטאט צו ליינען גלייך די מצוה פון פסח, לאמיר געבן א טשעק. למשל די משנה זאגט אז פסח ליינט מען פרשת מועדות של תורת כהנים, און די ברייתא און די מנהג איז ליינען יעדן טאג פסח א צווייטע זאך, אבער די אלע פון זיי, איינע פון זיי איז דאס, אבער די אלע אנדערע פון זיי זענען די מעשה פון פסח, שביעי של פסח אפי' די ברייתא, אפי' די משנה ליינט מען ווייטער די פרשת מועדות, וואס שטייט משנה תורה, און אפי' די מנהג ליינט מען אז ישיר לפי די מדרש אז דעמאלטס איז געשען די מעשה פון אז ישיר, זעלבע זאך שביעות, לויט די משנה ליינט מען די הלכה פון שבועות די דין אז מ'דארף מאכן שבועות שבעה שבועות תספר לך מ'מאכט חג שבועות און לויט די ברייתא ליינט מען בחודש השלישי וואס דאס איז די מעשה פון חג השבועות וואס איז געשען דעמאלטס און אזוי ס'איז א אינטערעסאנטע זייער אינטערעסאנטע חילוק וואס מ'קען זען פארשטייט זיך קען מען מדייק זיין אין פרטים אבער באופן כללי זעט מען אז דאס איז א דאס איז א חילוק וואס איז דא צווישן די שיטת המשנה און שיטת הברייתא אדער אנדערע ווערטער פון שיטת המשנה און די מנהג וואס אונז טוען. און ס'ווייזט אויס אז מ'קען עס זעהן אזוי ווי א שטיקל חילוק פון הלכה און אגדה, די משנה איז מער מער מדגיש די הלכה, די חק, די הלכה וואס דאס דארף מען דאך לערנען יום טוב, מ'דארף וויסן די הלכות פון יום טוב, די הלכות פון די פרטות'דיגע יום טוב, און די ברייתא איז מער אגדה, און אגדה אין אנדערע ווערטער די מעשה וואס איז געשעהן פסח, וואס איז די מעשה פון יציאת מצרים, וואס איז די מעשה פון קריעת ים סוף, וואס איז די מעשה פון מתן תורה. שוין איז דאס שטימט ביי אלע שלש רגלים זעהט מען די חילוק. קומט צו ראש השנה זעהט מען א דבר פלא. ראש השנה די לפי די שיטת המשנה איז די מנהג אז מען ליינט דארף מען ליינען פרשת ראש השנה בחודש השביעי. לפי די ברייתא וואס אונז טוען אזוי, איז דא צוויי, ס'דא א יש אומרים איז דא צוויי, די גמרא זאגט וואס היינט וואס ס'דא צוויי טעג טוט מען ביידע, ליינט מען וה' פקד את שרה, אדער פרשת פון די עקידה אחר הדברים האלה. אין אנדערע ווערטער, די ברייתא, די מנהג וואס אונז טוען האט פארשטאנען, אז וואס איז די מעשה פון ראש השנה? די מעשה פון ראש השנה איז פרשת וירא, ס'איז אונזער פרשה. וועגן דעם רעד איך וועגן דעם היינט, נישט סתם געטראפן א תירוץ צו רעדן וועגן הלכות קריאת התורה פון מועדים. די וואך איז דא צוויי מועדים, ס'הייסט צוויי טעג פון ראש השנה ליינט מען פון פרשת וירא, עס איז א המשך איינס פון די צווייטע, יא די ערשטע טאג ליינט מען וה' פקד את שרה, און שפעטער די המשך פון דעם איז ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם. ס'איז דאך א זאך וואס מען דארף מתבונן זיין און מ'איז זיך מתבונן אין דעם זייער אסאך אין די טעג פון ראש השנה, מ'האבן געלערנט אין די זוהר, כ'האב גערעדט וועגן דעם, פרעגט דאך יעדע יום טוב וואס כ'רעד וועגן דעם אסאך וועגן די חילוק יעדע יום טוב קען מען רעדן וואס איז די הלכה פון די יום טוב יא פסח עסט מען מצה די מצוה און די פנימיות פון די מצוה וואס איז די עבודה פון עסן מצה וואס ווייזט די עסן מצה וואס איז די טעם המצוה. און ס'דא די מעשה, די מעשה פון פסח איז זיי זענען ארויס פון מצרים, ס'איז דא פורים איז דא די מצוות פון פורים, קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, און די מעשה איז די מעשה פון פורים וואס מ'ליינט אין די מגילה, מ'לערנט זיך דארט נזכרים ונעשים, ס'דא די זכירה און די עשיה, שבועות איז דא די מצוה, מ'מאכט שבועות, מ'ברענגט די ביכורים, שתי הלחם, און די מעשה אז מ'האט באקומען די תורה. חנוכה איז דא, באלד טראכט זיך, באלד זיין חנוכה, מיר רעדן מער וועגן חנוכה, אבער עס איז אויך דא די מצוה פון הדלקת נר חנוכה, עס איז דא די מעשה פון די חשמונאים און אזוי ווייטער, און טאקע אינטערעסאנט אז חנוכה איז מער מודגש די מצוה, אזוי ווי די גמרא אין יומא זאגט, נישט אין יומא, ראש השנה, תיבטל איהי ותיבטל מצוה, ס'הייסט וויבאלד ס'איז דא א מצוה איז עס געבליבן, אנדערש פון מגילת תענית, דאס איז א ענין וואס מ'דארף מעיין זיין חנוכה, ס'הייסט יעדע מועד, בנוסף צו דעם, אונז רעדן אסאך מאל, בנוסף צו דעם, ס'איז א יסוד וואס אונז האבן מייסד געווען, בנוסף צו דעם וואס יעדע מועד איז דא די מצוה, און ס'איז דא די מעשה, די סיפור דברים וואס איז געשען, אונז רעדן אלעמאל ס'איז דא א דריטע זאך קדושת הזמן, כ'גיי נישט אריין אין דעם יעצט, בנוסף צו דעם איז דא חילוקים צווישן די מועדים, וואס איז די יחס, וויאזוי ס'ארבעט די קאנעקשאן פון די מצוה און די סיפור שבו. נאך א זאך מעיין צו זיין. יעצט אז ס'קומט ראש השנה, מ'קען רעדן נישט נאר ראש השנה נאר אויך יום כיפור, באופן כללי מועדי החודש השביעי. וואס איז די מעשה פון ראש השנה? די מעשה פון ראש השנה, אויב מ'פרעגט א נארמאלע איד, א חז"ל איד, זאגט ער די מעשה פון ראש השנה איז די אייבערשטער טוט משפט'ן די וועלט, די אייבערשטער איז שופט את העולם, יום כיפור איז די מעשה די אייבערשטער איז מוחל אידן, סוכות איז די מעשה וואס? כ'ווייס אויך נישט, כ'בין געגאנגען אין די מדבר, מ'קען עס קאנעקטן. על כל פנים. נאר אבער פארשטייט יעדע איינער אז דאס איז א שטיקל רמז נישט נאר די איינציגסטע טעם פאר סוכות ווייל עס איז דעמאלטס יענע צייט וואס דארף זיין פסח איז זאגט אזוי ווי די זוהר זאגט אז די מעשה פון ימים נוראים חודש השביעי איז א חודש הנעלם ס'איז חודש עולם העליון פארוואס איז די עולם העליון די עולם העליון פשוט ווייל די מעשה וואס די מעשה פון ראש השנה איז א מעשה וואס געשעט נישט אין עולם הזה מ'קען נישט קיין מענטש קיין נברא האט נאכנישט געזען א מענטש האט נישט געזען אפשר מענטשן האבן געזען מלאכים איך ווייס נישט אבער מענטשן אויף די וועלט זעען נישט די מעשה פון יום כיפור ס'איז א מעשה פון ראש השנה יום כיפור ס'איז א מעשה וואס געשעהט אין בין אדם לבין קונו יא ס'איז בין אדם למקום ס'איז די מערסטע בין אדם למקום'דיגע זמן די מערסטע עבודה פנימית די מערסטע עם כל זה איז דא עד כאן איז פשט הדברים פאר דעם לערנען זיך ס'איז נעלם ס'איז נישט פשוט ס'איז אין דעם אליינס איז דא אסאך דינים און מ'דארף עס ממתיק זיין ככל אשר למדנו.

ווער ס'לערנט מיט אונז נביאים אונז זעען ס'דא פלעצער וואס ס'שטייט כמעט בפירוש די דין פון ראש השנה און לפחות מ'קען מצרף זיין ווער ס'ווייסט מצרף צו זיין ענין לענין כדרך המדרש קען עס טרעפן אבער אין קריאת התורה שטייט עס נישט דאס איז זיכער אז אין קריאת התורה שטייט עס נישט אין די תורת משה וואס אויף דעם ליינט מען די תורה. איז וואס זאגט די ברייתא? וואס זאגט די מנהג? וואס איז די מעשה פון ראש השנה? וועלכע מעשה גייט מען פארציילן ראש השנה? די מעשה איז די מעשה פון אברהם פון יצחק וואס שטייט אין בפירוש בפירוש אין די סידור בפירוש אין די קריאת התורה און וואס מיינט עס אז זיי זאגן אז די מעשה פון ימים נוראים איז די מעשה פון די אבות אוודאי די פשוט'ע וועג פון עס זאגן אזוי ווי רשי זאגט פארוואס לייענט מען והשם פקד את שרה ווייל די גמרא האט געמאכט א חשבון די ברייתא ס'איז א מסורה בראש השנה נפקדה שרה דאס איז די טייטש למועד אשוב אליך כעת חיה מיינט דאך ס'ראש השנה איז דאך א סברה בראש השנה נפקדה הייסט יצחק איז נישט געבוירן אויף ראש השנה אבער בראש השנה נפקדה שרה רבקה און אזוי ווייטער אבער שרה איז אפשר די ערשטע די וויכטיגסטע ווייל לייענט מען השם פקד את שרה און פארוואס לייענט מען עקדת יצחק זאגט רשי להזכיר זכות עקדת יצחק בדין. פשוט יעדער איינער פארשטייט און אונז ווי מער אונז לערנען די מעשיות פון די תורה מען איז זיך אביסל מצייר מען גייט אביסל אריין מען איז מצרף נישט לערנען אזוי ווי נאר אזוי דאט ביי דאט פסוק ביי פסוק ביי פסוק ס'איז נישט קיין וועג פון לערנען מען דארף זיך מצייר זיין אריין גיין אין די מעשה מצרף זיין פון דא צו דארט מתורה לנביאים ונביאים לכתובים אזוי ווי די מדרש טוט אזוי ווי די זוהר טוט בתוספת נופך פון די עולם העליון אליינס. איז פשוט אז דאס איז נישט נישט נאר ס'נישט גענוג ס'נישט גענוג דאס צו זאגן יא מ'איז מזכיר די זכות אויף וואס מען דערמאנט השם פקד את שרה ווייל דאס איז געשעהן טאקע דאס איז די מעשה מ'קען אז מ'קען עס אזוי זאגן מ'קען אזוי זאגן אז על דרך הפשט און די רמב ם האט געזאגט נישט ממש קען זיין אבער אויב מ'זאגט יעדע זאך זיי האבן געלערנט אין די רמב ם אריינגעלערנט נישט וועגן ראש השנה אבער וועגן יום כיפור מען זאגט יעדע זאך אין די תורה יעדע מועד איז נקבע על שם המאורע און וועלכע מאורע איז נקבע ראש השנה ראש השנה איז אפשר נקבע טאקע על שם המאורע פון לידת יצחק פון פקידת שרה עס קען זיין ס'איז נישט אפגעפרעגט נישט משוגע צו טראכטן אזוי מ'קען דאך ס'איז דאך א גוטע שאלה וואס די מפרשים פרעגן ראשונים און אחרונים פארוואס טאקע איז ראש השנה אין די צייט קען מען זאגן די תירוץ ווייל טאקע וועגן וועגן שרה אזוי ווי די רמב ם זאגט פארוואס איז יום כיפור יום כיפור זאגט דער רמב ם טאקע וועגן די לוחות שניות, ס'איז שוין אביסל שפעטער, אבער אפילו פון די אבות איז שוין דא ביי אנדערע ראשונים ברענגען, דעמאלטס איז געווען די שטייט אין פרקי דרבי אליעזר די ברית פון יצחק איז געווען יום כיפור לפי לפי די איין חשבון, איז אויכעט קען זיין אז די שורש פון די ימים נוראים איז פון די אבות, ס'איז אזוי ווי די מעשה על שם זה נקבע, כאילו אזא סארט זאך, אזוי ווי פסח איז געשען ווען איז די מעשה פון פסח געשען ביציאת מצרים? די מעשה פון ראש השנה, די סיבה פארוואס ס'איז נקבע געווארן אין די טאג, איז געשען בזמן אבות ביי אברהם אבינו און ביי יצחק אבינו. אוודאי נאך פריער זאגט מען ביי אדם הראשון יא, ווי די ר ן זאגט און אנדערע שוין ביי אדם הראשון נברא העולם. רבותי אז מ'דארף דאס אבער זייער שטארק מרחיב זיין, און אונז זאלן אראפלייגן אביסל לפי דרכינו לפי. וואס רעדט צו אונז. ס'איז אמת אז די מעשה פון ראש השנה יום כיפור איז אסאך א טיפערע מעשה, לפחות וואס אונז רעדן היינט, ווי די מעשה פון יציאת מצרים פון פסח, און פון שבועות און אזוי ווייטער. פארוואס? דאס איז נישט קיין מעשה וואס מען קען מצמצם זיין ריכטיג, וואס מען קען אריינלייגן, ס'איז געשען, ס'האט געהאט א אנהייב, א ביגינינג, א ענד, גלות, גאולה, פיר הונדערט יאר, צוויי הונדערט יאר, פונקטליך, קץ, מען ווייסט ווען איז די קץ, מען ווייסט ווען ס'הייבט זיך אן, מען ווייסט ווען ס'ענדיגט זיך, דברים פשוטים, זיי מצומצם זענען געשען אין צייט, אזוי ווי אונז זאגן, געשעט אין די עולם הזמן, ס'איז געווען א זמן שישראל יצאו, יעקב איז יורד מצרים, א זמן שנגאלו, און מען טוט עבודות בזמן, און אזוי ווייטער. ראש השנה יום כיפור אליבא דאמת זענען נישט קיין מעשה פון ראש השנה יום כיפור אסאך מער אזוי ווי אונז רעדן אין אנדערע שיעורים אסאך מער ווי פסח איז נישט נאר פסח סאיז דא א עולם הגאולה סדא א עולם החירות וואס איז א עולם החירות סאיז נצחי סאיז למעלה מן הזמן סאיז נישט נאר פסח פסח טראכט מען וועגן דעם פסח איז מען זיך מסתפק אין דעם פסח שיינט עס אבער סאיז נישט די פסח סאיז אראפגעקומען אויף די וועלט אפשר פסח אבער סאיז נישט פסח. כל זה ויותר מזה, אפילו על פי פשט און אויך על פי סוד, איז די מעשה פון ראש השנה נישט געשען ראש השנה. ס'איז דאך פשוט אזוי ווי אונז זעען שוין אין די ס'איז שוין מרומז, לויט ווי ראשונים לערנען עס בפירוש, אז רבי יוסי האט געזאגט אדם נידון בכל יום, ס'איז בכלל נישט ריכטיג אז אדם נידון בראש השנה, אזוי ווי ס'שטייט אין די מפרשים פארשידענע תירוצים און מהלכים אויף דעם. מיט אנדערע ווערטער, די אמת'דיגע דין, דער וואס איז עומד בדין, דער וואס פארשטייט וואס מיינט דין, וואס פארשטייט וואס מיינט דין וואס איז די שאלה וואס איז די דין וואס איז די תשובה וואס איז די המתקה פון די שופר פון אזוי ווייטער דאס זענען דברים שבכל יום א איד שטייט אויף אינדערפרי איז ראש השנה אזוי ווי שטייט היום זה ראש השנה ס'שטייט היום זה ראש השנה היינט יעדן טאג איז ראש השנה ראש השנה איז נאר אין א געוויסע מובן פון איין טאג אוודאי איז דא אויך היום זה איז פסח אין א געוויסע זין אבער דאס איז שוין א אנדערע סארט זין על פי פשט אין די מערסטע פשוט'סטע וועג היום זה ראש השנה א אנדערע וועג פון רעדן פון דעם איז צו זאגן אז די מעשה פון ראש השנה איז די מעשה פון דער מענטש. און די מעשה פון דער מענטש איז אוודאי נישט נאר די מעשה פון אדם הראשון, אזוי ווי כ'האב געזאגט אסאך מאל האדם, אדם הראשון איז דער מענטש, ער איז נישט נאר א מענטש, ער איז דער מענטש, די מהות, די מין האדם רופט מען אדם הראשון. אבער דאס וואס אונז לערנען ווייטער אין די המשך פון ספר בראשית, ס'איז נישט בחינם הייסט עס ספר בראשית, די ספר הבריאה, די גאנצע פרשיות און אונז לערנען עס איז זייער שנעל איך זאג עס יעדע מאל אונז גייען זייער שנעל אדורך גאנצעטע דורות גאנצעטע זאכן אזוי ווי די קאצקער רבי אדער די קאצקער חסידים האבן געזאגט וויאזוי קען איד א איד זאגן תהלים אין א איך ווייס אין טשערנאבל איז די מנהג צו זאגן תהלים פארן דאווענען שבת נעמט דארט א שעה א האלב צוויי שעה ווי קען א איד זאגן תהלים אין צוויי שעה דוד המלך האט עס גענומען זיבעציג יאר די אמת האט דאך עס גענומען אסאך מער פון זיבעציג יאר דוד המלך על ידי עשרה זקנים און אזוי גייט אדורך א לאנגע תקופה אפשר טויזנט יאר כ'ווייס דארף דאך טועם זיין און די מעשות אין ספר בראשית זענען ארוכה מארץ מדה ס'נעמט אסאך לענגער ווי די צייט וואס אונז גייט עס אדורך די פרשת השבוע אפילו די ארץ ישראל'דיגע נוסח האט געהאט א בעסערע מהלך לערנען דריי מאל אזוי לאנג וואס איז אויך נישט גענוג לאנג אליבא דאמת אבער וואס אונז זענען טועם ווען ס'פארט אז אונז פארט אונז אדורך ס'פארט אויף די באן ס'פארט ווען לך לך וירא. איז דאס זענען היכי תמצא'ס, דאס זענען וועגן ווי אזוי אוועקצושטעלן א מענטש אויף די וועלט. ספר שמות רעדט שוין א אנדערע בחינה, עס איז שוין אנדערע, אבער די אבות, און אונז זעען קלאר, אונז זעען גאנץ קלאר ווי עס איז געווען אדם, עס איז געווען קין, עס איז געווען הבל, עס איז געווען שת, עס איז געווען

דאס זענען אלע דרכים, לפחות אזוי לערנען אונז עס, ס'זענען אלע דרכים וויאזוי צו זיין א מענטש אויף די וועלט, א מענטש טרעפט זיך אויף די וועלט, ווערט געבוירן, אזוי ווי ראש השנה, דאס איז די טייטש פון ראש השנה, אני היום ילדתיך, די טייטש ראש השנה, מענטש ווערט טרעפט זיך אויף די וועלט, און ווי א מענטש טרעפט זיך אויף די וועלט, אדער מ'קען עס זעהן ממש אין די סדר גדילת האדם, ווען א מענטש איז דריי, פיר, זעקס, צען, אגעין, די יארן זענען אויכעט א משל, עס קען זיין כפשוטו, עס קען זיין א משל. ס'דא א היכי תמצא עס זאל זיין א דור המבול, ס'דא א היכי תמצא עס זאל זיין א דור הפלגה, מאכן עפעס א מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני הארץ, דאס זענען גוטע הוה אמינא'ס, דאס איז די הוה אמינא, די פוילישע חסידים האבן געזאגט די הוה אמינא פון א גמרא איז אויך תורה, די הוה אמינא פון א פסוק, די אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, די הוה אמינא פון די מענטשהייט צו מאכן א דור הפלגה איז נישט קיין קלייניקייט. די הוה אמינא פון אברהם אבינו צו צו טון אזוי די הוה אמינא פון סדום צו מאכן א שטאט סדום רעים וחטאים לה' מאוד, די הוה אמינא פון לוט צו גיין דארט וואוינען די הוה אמינא אויך די מסקנא פון לוט צו גיין בנות לוט צו טון וואס זיי האבן געטון די הוה אמינא פון אברהם אבינו צו מקריב זיין זיין זון אויף די עקידה די זעלבע הוה אמינא. דאס זענען אלס דברים העומדים ברומו של עולם, דאס זענען אלס פירושים אדער היכי תמצא'ס פון וויאזוי צו זיין א מענטש אויף די וועלט. מען דארף עס געדענקען וויאזוי מען זאל מפרש זיין דער נמשל פונקטליך לפי דרכו של כל דור ודור, לפי דרכו של כל אדם ואדם, פונקטליך ווי עס שטעלט זיך אויס. און איך וויל, איך וויל, איך וויל זיך מונע זיין אביסל, אביסל, אויב איך קען, זיך מונע זיין פון מאכן צו א גוטע פשט. ווייל איך פיל, איך וויל דאס זאגן, ס'איז א קריטיק און ס'איז א שארפע קריטיק, אבער מען דארף עס זאגן, איך דארף עס זאגן ווייל ס'קאכט זיך מיר א נקודה. ס'זענען דא הערליכע שטיקלעך תורה צו מסביר זיין די אלע זאכן, הערליך, עכט הערליך. דער אר"י הקדוש האט מסביר געווען אז ס'איז געווען דור המבול דור הפלגה אנשי סדום און דאס זענען געווען מיט דאס האבן די אידן עוסק געווען אין די מצרים פון דעם האבן זיי געמאכט א שטיקל מגדל געבויט און פון דעם האבן זיי געלייגט אין די וואסער אזוי ווי מבול אזוי ווי פון דעם האבן זיי געהאט ענינים אזוי ווי סדום און משא ומתן האט געמאכט מ'האט מתקן געווען דינים. זייער הערליך און מען קען אסאך מער, מען קען עפענען די ספר בראשית און מען דארף זען יעדע ווארט און מענטשן טוען עס און מען זאל עס טון און מען דארף עס טון און זען ווי ס'קלאפט איינס און צוויי, לעצטע וואך האמיר גערעדט וועגן והיה ברכה פון אברהם אבינו, די וואך אויב איך וועל אנקומען וועט מען רעדן און מען דארף רעדן וועגן די המכסה אני מאברהם די גאנצע פרשה פון סדום, איך מיין אז עס איז אביסל א אווערלוקט פרשה אין די סדר הדורות אין די מהלך הדברים, עס איז דאך די דין די וה' המטיר על סדום. גפרית ואש מן השמים איז דאך א שטיקל חזרה פון די דור המבול, דאס איז געווען א מבול של מים, א מבול של אש, מ'דארף דאך מעיין זיין אין דעם, ס'איז נישט סתם עפעס א זייטיגע מעשה פון סדום מיט לוט, די גאנצע פרשה פון לוט, לוט איז אויך עפעס א זייער אווערלוקט פיגור, דאס איז נישט סתם, מען ווייסט דאך אוודאי אז עס בקשר צו די משיח, אבער די גאנצע עמון ומואב און וואס די גאנצע טוט זיך א גאנצע מערכה לאורך די גאנצע תנך, מען מוטשעט זיך מיט די עמון ומואב וואס צו טון מיט זיי, ווי ס'גייט, עמוני עמונית, דא גייט דא פאר גאנצעטע זאכן. און איך לאמיך קודם זאגן מיין קריטיק נאכדעם וועל איך זאגן מיין פשט וואס אויף די וואס מ'דארף קריטיקירן. עס איז דא הערליכע תורות און א געוויסע תכונה פון די הערליכע תורות זענען. זענען א מגדל וראשו בשמים. כביכול. די תיקוני זוהר פעימאסלי דארשן די פרשה פון די מגדל אויף עבודת השם. עבודת השם שלא לשמה. נישט צו ער האט א אנדערע קריטיק אביסל אבער איך וועל עס דארשנען לדרכי. מען קען בויען א מגדל, א בנין נפלא, ס'איז ראשו בשמים, ס'איז נעשה לנו שם, ס'מאכט סדר, פן נפוץ על פני כל הארץ, אזוי ווי די שאיפה, די מגמה פון די אנשי דור הפלגה איז געווען, מען קען נישט לעבן אין א וועלט וואס איז נישט מסודר, מען דארף האבן איין שפראך, איין מהלך, איין, יעדע איינער איז שפה אחת, ודברים אחדים, מען וועט וויסן וואס איז אלף, וואס איז בית, וואס איז פרק א', וואס איז פרק ב', עס וועט זיין סדר אויף די וועלט. מען וועט וויסן און וועט איינער דיך פרעגן וואס איז דער חילוק פון חודש חשוון און חודש כסלו וועסטו אים זאגן א גאנצע מערכה א גאנצע שטיקל תורה און חשוון איז די בחינה כך וכך כסלו איז די בחינה כך וכך און מען וועט עס ממשיך זיין פאר דורות וועט מען נאכזאגן די תורות און וואס איז די חילוק פון נח און אברהם און פון אברהם און לוט און יצחק אברהם איז די בחינת חסד און יצחק איז די בחינה און אזוי ווייטער און עס וועט שטימען און מען וועט אריינשטעלן אלעס אין די באקסעס דאס איז די מגדל מגדל בבל. איך האב אויכעט אביסל אווערלוקט פרשה, איך קוק אביסל ווי די אבות ווילן זיך ניצל ווערן פון די פראבלעם פון די מגדל בבל. מען האט אזוי גוט אריין מפרש געווען אין כל התורה כולה, מען האט אזוי גוט אריינגעלייגט די תורה אין געוויסע באקסעס, אין געוויסע פארמס אין געוויסע סדרים ס'איז זייער וויכטיג סדרי משנה מ'מאכט מאכן סדר אויף די תורה מ'דארף נישט לעבן אין א טונקלקייט אין א צומישעניש מ'מאכט א סדר און די דרוש שטימט מורא'דיג און וואס איז די פראבלעם? כ'מיין אז די וירד השם לראות איז די פראבלעם. איך זאג א דרוש דא וואס איז לא כפשוטו. ווען גאט קומט אראפ אויף דעם ווערט אלעס זייער צעמישט, דאס איז טבע הדברים. לפחות בשלב ראשון, אפשר איז דא א עולם התיקון, אונז האלטן נאך ביי די עולם התיקון, קודם דארף מען דאך עומד זיין אויף די הווא אמינא פון די תורה, די הווא אמינא פון די בריאה. ס'איז דא אזא סיטועישן, און ס'שטייט אין די פרשה אין די פרשה אויכעט. ארדה נא ואראה הכצעקתם באה אלי. און אוודאי דאס איז דאך א טיפע טעאלאגישע ענין וואס מיינט ארדה נא ואראה, וואס מיינט די אייבערשטער קומט אראפ, ער גייט עפעס ארויף, ער קומט עפעס אראפ, וואס איז די משל, וואס איז די נמשל? מ'דארף דאך אבער הערן די ציור הדבר, מ'דארף דאך אבער הערן די ציר. עס איז דא א וועלט, און ס'קען זיין א געוואלדיגע וועלט, ס'קען זיין אחדות נפלא, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ, שפה אחת, שפה אחת ודברים אחדים, עס קען זיין א אנשי סדום רעים וחטאים, ס'איז שווער צו וויסן די חילוק. אבער ס'שטימט אלעס זייער גוט, ס'קלאפט אלעס זייער גוט, און האט אויף יעדע זאך א הסבר, און קען אלעס מסביר זיין, און אלעס צודעקן, אויב ס'דא א קשיא האט מען פיר און צוואנציג תירוצים, און אזוי ווייטער, און דאס איז לעבן נאר אזוי, ס'דאך א וועג פון לעבן אויכעט, אויף יעדע קשיא האבן תירוצים, און אויב איינער וועט מהרהר זיין, און אויב איינער איז מהרהר און זאגט אז ס'נישטא קיין תירוץ, איז דאך סתם א אפיקורס, סתם א אויסווארף, סתם א גארנישט. די אמת די די די יחידים די צדיקים די חכמים זיי ווייסן אז יעצט יעדע קשיא האט א תירוץ אויב נישט איין תירוץ איז צוויי תירוצים אויב נישט צוויי תירוצים איז פערציג תירוצים. און איך קען נישט גענוג גוט ארויס וואס איך מיין דא ארויסצוגעבן. אבער ס'איז דא אזא מצב פון וירד השם לראות.

גאט קען זיך נישט אריין לייגן אין באקסעס, ס'דא איין זאך, ס'איז געוואלדיג צו האבן באקסעס, ס'איז געוואלדיג צו האבן א עולם התיקון, א עולם השלימות, און די קינדער זענען אלע מעטשינג, יא, ס'איז דאך א משל די מעטשינג, אלע זענען מעטשינג, אלע קינדער, יעדער האט די זעלבע זאקן, און אלע בחורים האבן די זעלבע זאקן, און אלע, ס'איז האלט נאר א משל, אבער ס'איז נאר א ציור פאר א עולם פנימי, פאר ענין פנימי וויאזוי מען קוקט אן די וועלט, און אלע מחלוקת'ן זענען מיושב, ס'איז נישט דא חס ושלום אלו ואלו דברי אלהים חיים ווי דאס איז די בחינה און דאס איז יענע בחינה און מען פארשטייט אלעס פונקטליך. אין א געוויסע זין איז דאס א סימן אז די אייבערשטער איז נאך קיינמאל נישט אראפגעקומען אויף די וועלט. איז באמת די ערשטע מאל איז די אייבערשטער אראפגעקומען, מ'דארף דאך הערן די מעשה פון ספר בראשית, די אייבערשטער האט באשאפן א וועלט, ער איז געווען מתהלך בגן רוח לרוח היום, דאס איז געווען אין גן עדן, יא? נאכדעם, אינדרויסן פון די וועלט, חנוך, קין האט געבויט א עיר, שם, ער האט עס גערופן חנוך כשם בנו, ענליך די אנדערע חנוך וואס ויתהלך את האלהים, נאך איינע פון די גרויסע רידלס פון ספר בראשית. און עס איז דא א שטאט, און די שטאט איז די אייבערשטער קיינמאל זיך געזעצט אין די שטאט. און ווייטער מענטשן וואוינען און זיי גייען אין דער מבול שטייט נישט אז דער אייבערשטער איז אראפגעקומען ביי דעם מבול דער אייבערשטער פארקערט וירח ה' כביכול ס'איז ארויפגעגאנגען די רויך פון דעם פון די קרבנות פון נח איז ארויפגעגאנגען ביז ביז ביזן הימל איך ווייס דאך אלץ דעם משל און דער אייבערשטער האט געהערט די ערשטע מאל די ערשטע מאל רבונו של עולם די ערשטע מאל וואס ס'דא א שטאט וואס דער אייבערשטער קומט אריין אין דעם דאס איז דאך וואס אונז דארפן דאך טון מען דארף דאך בויען א בית המקדש דאס איז דאך די ערשטע

יעצט קומט ער אראפ, און די ערשטע זאך, דאס איז לפחות די הוה אמינא, לפחות די הוה אמינא, לפחות די ערשטע סטעפ פון די אייבערשטער אראפקומען אויף א זאך, איז אז ס'ווערט כ א, ס'ווערט א כ, ס'ווערט אלעס צעמישט. איז דען דא ווערטער? אזוי ווי שלמה המלך האט דאך דאס געזאגט, און די הוה אמינא האט ער געזאגט אפשר שטערקער פון די מסקנא. האמנם ישב אלהים, הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה, קען דען די אייבערשטער קומען אין אזא, פיט די אייבערשטער אריין אין א הויז אין אבנים, אבנים הייסט דאך אין ספר יצירה ווערטער און שפראך און סדר און רעלידזשען און תורה, פיט, די אייבערשטער פיט אריין אין די תורה. ס'איז ידוע, דער בארדיטשובער רב האט געזאגט, איך מיין אז ס'איז געווען בנימה של קריטיק, מיט ליובאוויטשער זאגן עס כאילו א גוטע זאך, און מ'דארף דא מעיין זיין, מ'דארף אבער לפחות הערן די הוה אמינא, די טענה, די קשיא, די קאך פון דעם. אזא גרויסע גאט אריינגעלייגט אין אזא קליינע ספר, האט דער בארדיטשובער רב געזאגט אויפן ספר התניא. און אוודאי אויב מ'איז מצליח עס זאל בלייבן א גרויסע גאט און עס זאל בלייבן א קליינע ספר און עס זאל זיין קלאר איז דאך דאס איז די עולם התיקון, אויף דעם ווארט מען אויף משיח. אבער ביזדערווייל, אסאך מאל ווען מען לייגט אריין אזא גרויסע גאט אין אזא קליינע ספר, איז דאך ספר התניא מאכט א מורא'דיגע סדר, ס'איז מסודר, ס'שטימט יעדע גמרא און יעדע מאמר חזל און יעדע, אלעס איז אזויווי א פאזל, ס'שטעפלט זיך צוזאם די פאזל און מענטשן גייען ארויס פון התפעלות ווי גוט די פאזל האט זיך צוזאמגעשטעלט, און וואס וועט זיין ווען וירד השם לראות אז גאט אליינס וועט אראפקומען, ער וועט אראפקומען אין דעם קליינעם ספר? ס'איז דא א גרויסע טשענס, און ס'איז לפחות די ערשטע הווא אמינא, ס'איז לפחות די ערשטע די ערשטע תנועה, מוטי, אז די עיר און די מגדל ווערט צעטומלט. ויפץ השם אותם על פני כל הארץ. מען קען נישט. מען קען זיך נישט צונויפרעדן מיט געטליכקייט. לפחות אין די וועלט וואס אונז זענען, נאכאמאל. וואס וועט זיין אין עולם התיקון, וואס איז געווען אין די עולם התיקון פאר די חטא אדם הראשון. אין די וועלט, מען דארף אנערקענען די מציאות פון די וועלט. מען דארף אנערקענען די מציאות אין די וועלט אז עס איז דא זייער אסאך פוינטי פארטס אין די וועלט, מען קען נישט אלעס לייק סטיוו דזשאבס האט געהאט א פעטענט אויף די ראונד קארנערס, יא מען קען נישט ראונדען אלע קארנערס פון די תורה, מען קען נישט ראונדען אלע קארנערס פון פון די וועלט, מען קען נישט ראונדען אלע קארנערס פון א נשמה, א נשמה האט שטעכעדיגע חלקים, ווען מען גייט אויף דעם באמפט מען זיך אריין די קאפ, מען ווערט צעשניטן. אויב מען ווערט נישט צעשניטן איז א סימן מען האט נישט פארשטאנען די קשיא. אפשר די תירוץ וועט זיין אלס מסודר. אבער די קשיא איז נאך אזוי, און אונז לעבן דאך א וועלט פון ס'איז מלא קשיא'ס, ווען ס'וואלט געווען די עולם התיקון, דעמאלט וואלט מען געהאט רעכט צו זאגן אזעלכע שיינע תורות וואס שטימען אזוי גוט, און אלע געמאטריעס שטימען, און אלע ראשי תיבות שטימען. עס איז געוואלדיג.

מען זאגט ס'דא א פראבלעם איך גיי צוריק צו ווי איך ווי איך בין אנגעקומען צו דעם זיי רעדן פון דעם אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט מדת הדין בתחילה עולה במחשבה זיי רעדן אז ס'דא אזא זאך אז א מענטש טרעפט זיך אויף די וועלט איז דא א צד דור המבול א צד דור הפלגה א צד אנשי סדום א צד קין א צד הבל, הבל איז אויך נישט געווען אזא אזוי ווי מען מאכט אים, ער האט אויך עפעס געזינדיגט אזוי שטייט אין די מדרשים. ס'איז דא א צד לוט, ס'איז דא אפילו אברהם אבינו, מען קען פארענטפערן יא, כ'וועל זאגן נאך א דוגמא, א שארפע דוגמא, כ'וויל דו זאלסט ריכטיג פארשטיין. און דער רמבן איז מבקר אדם אברהם אבינו און לעצטע וואך וועגן געגאנגען אין מצרים, די וואך וועגן דעם וואס ער האט מענה געווען אוועק געשיקט ישמעאל, שרה האט מענה געווען ישמעאל, שפעטער שטייט עס. סארי שטייט לעצטע וואך. און מענטשן האבן טענות, אסאך גרויסע מענטשן. וועט ער זאגן וואס הייסט? מ'קען פארענטפערן אברהם אבינו, אוודאי קען מען אים פארענטפערן. ס'איז נישט קיין ספק אז מ'קען אים פארענטפערן, קען זיין מ'דארף אים, קען זיין אז ס'איז דא א ענין, נישט נישט זאגן לשון הרע, אוודאי ער איז געווען אונזער אונזער טאטע אונזער זיידע, מ'דארף אים רעדן ריכטיג. אבער וואס האסטו אויפגעטון מיטן זאגן א תירוץ? מ'קען זאגן א תירוץ אויף יעדע זאך. אבער ס'דאך דא אזא פראבלעם, פארגעס פון די היסטארישע אברהם אבינו גיי ווייס וואס איז געווען דארט. די לימוד פון אברהם אבינו, וואס נעמט זיך א מענטש, שטעל זיך פאר ס'דא א מענטש וואס ער טוט א מעשה אברהם, עובדא דאהרן, ער טוט מעשי אברהם אבינו, ער מאכט לך לך, און ער שלעפט זיך מיט, אין די מציאות איז דא די סארט מכשולות פון אברהם אבינו, ס'איז דאך די פאקט. וואס רופן מכשולות? די רמב"ן האט עס אזוי גערופן. אמאל וועט ער גיין אין מצרים אמאל מרוב חשבונות און פשעטלעך און ער טוט דאך אזא מין ראדיקאלישע זאך וועט ער אריינלייגן זיין ווייב אין א קאסטן און זאגן אחותי את מאכט נישט קיין סענס נישט קיין וועג פון טון ווער האט דיך געהייסן גיין אין מצרים בכלל מ'קען זיך מ'קען מ'קען פרעגן נאך קשיות אויף אברהם אבינו ס'נישט די איינציגסטע קשיות וואס מ'קען פרעגן אויף אים אנדערע וועלן פרעגן אויף די גאנצע עקידה אליינס און דאס זענען ריכטיגע קשיות כ'מיין די עקידה איז דאך נאר ראמען אונז ווייסן דאך אז ס'נישט געווען ריכטיג זיין טאטע אברהם אבינו יא ער האט עומד געווען בנסיון און ס'איז לפי די הוה אמינא האט ער געטון ריכטיג, איך גיי נישט אריין אין די סיפור פון די עקידה יעצט, אבער ווען מען לעבט ווען מען זאגט די סארט תורות און מען טאר קיינמאל נישט אפפרעגן אברהם אבינו איך טאר נישט זיין קיין קריטיק אויף אים, אפילו הגם ס'איז דא א געריכטיגע צד פארוואס זאגן דאס, אבער מען ווערט צוגעוואוינט צו אזא וועג. אז יעדע קשיא האט א תירוץ, אז עס איז נישט דא קיין פוינטי, נישט דא קיין שטיינער וואס מען צוהאקט זיך אין זיי אין די תורה, אין די וועלט, און דאס איז נישט די עכטע וועלט, דאס איז אפשר א וועלט, אזא נח אין פעלץ וועלט, אבער עס איז נישט קיין, דאס איז נישט די וועלט פון אברהם אבינו זיכער נישט. און די מעשה פון אברהם, וועסטו טון די מעשה פון אברהם אבינו, דארף גוט לערנען די חטאים פון אברהם אבינו, אפשר כולי האי ואולי. וואס העלפט נישט געווענליך, אבער לפחות עס העלפט אפשר ארויסצוגיין פון דעם נאכדעם. כולי האי ואולי העט מען קענען וויסן וויאזוי נישט צו, ווייסטו וואס, נישט צו, נישט צו מאכן די גרעסטע מיסטעיקס פון די, פון די עבודה. ווען מען זאגט אוודאי אברהם אבינו האט געטון די זאכן וואס ער האט געטון, אבער עס איז אויך, יא, ער איז אוועקגעלאפן פון זיין טאטע, אבער אוודאי ער האט נישט אויפגעגעבן אויף כיבוד אב, ווייל מען האט עפעס א גאנצע שטיקל תורה, פארוואס? זייער גוט. אבער פאקט איז ער איז יא. און פאקט איז אז אויב דו העסט גייען די וועג פון אברהם אבינו יעצט דארף מען זיך אן עצה געבן מיט די קשיא וואס טוט מען מיט די אלטע טאטע תרח וואס ליגט אין חרן יא ער איז א עובד עבודה זרה צו ער איז נישט מען לאזט אים איבער אין חרן און מען פארט אוועק וואס טוט מען מיט די ווייב שרה ווען מען גייט אין מצרים און ס'איז א שאלה וואס יעדע איד דארף זיך מתמודד זיין מיט דעם וואס טוט מען מיט שרה ווען מען גייט אין מצרים וואס טוט מען מיט שרה ווען מען גייט אין מצרים דאס איז א קוועשן ס'איז אזא גוטע קשיא אז אברהם אבינו האט נישט געוואוסט די תירוץ פון די קשיא. ער האט געזאגט אחותי האט געמאכט א גאנצע שטיקל תורה און דער רמב"ן זאגט ער איז נישט געווען גערעכט. ס'איז נישט קיין גוטע תירוץ, ס'איז א דוחק תירוץ בדיעבד, למפרע איז געלונגען נישט געפערליך די אייבערשטער האט געמאכט א נס, האט געהיטן אויף שרה, שוין. אבער וואס וועט זיין די נעקסטע מאל וואס די אייבערשטער וועט נישט מאכן א נס?

און וואס איז לוט געווען? א צדיק? א רשע? א בינוני? ער איז געגאנגען אין סדום? ער איז געווען א להוט אחר הרע? ער איז געווען אי אפשי לא באברהם ולא באלהיו? און ער איז געווען דער זיידע פון פון פון דוד המלך? סאמטינג איז גאואינג אן. מ'האט נישט געסאלווט די פראבלעם נאכנישט פון לוט. ס'איז דא א קשיא דא. איך קען זאגן א טייטש, איך קען זאגן אסאך טייטשן. למעשה וואס איז די וואס איז די טענה פון לוט? און די מערסטע פשוט'סטע זאך. איז אז לוט ווייסט און לוט איז די שטיקל מענטשליכקייט די שטיקל משפחה אין זיין אין זיין נעפיו סאו ער נעמט מענטש זיך פורש ער גייט מיט אז ער גייט צו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך עס גייט קיינמאל נישט אוועק די גאנצע בית אביך ווייל פארוואס ער דארף אים מתקן זיין ער קען נישט איבערלאזן די בית אביך עס פארט אלס מיט און ווען מען וויל אים מפריד זיין מאכט מען אים אמאל ערגער און מען דארף אים צוריק נאכלויפן און מחזיר זיין בתשובה וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך און ווען ער איז אפילו נאך די סדום איז דא אויך צווייטע זאכן? מ'קען זיך נישט פטור ווערן פון די לוט ווען משיח וועט קומען, דאס איז דאך די גאנצע ווארט פון משיח, אונז רעדן מצאתי דוד עבדי, וואו האט מען געטראפן דוד המלך אין סדום? וואס מיינט דאס? און אויף דעם איז דאך די גרעסטע, רבונו של עולם, ס'דא אזעלכע ראדיקאלישע מאמרי חזל, כ'רעד שוין נישט פון די זוהר און זאכן וואס מ'פארשטייט אין קבלה, און ס'דא אלע הסברים אויף דעם, מענטשן האבן הסברים, יא ווייל מיט אין טוב אלא מתוך הרע, מען דארף פארשידענע הסברים פארוואס מען דארף אריינווארפן דוד המלך אין סדום אריין, רבונו של עולם. אבער מען טאר נישט פארגעסן אז דאס בלייבט א קשיא, אין אנדערע ווערטער איטס קרעיזי, איך זאג איך נוץ די ווארט קרעיזי אסאך, כ'ווייס נישט ווער דען ווייסט וואס איך מיין, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך. מען דארף זיין נארמאל. יא, מען דארף זיין נארמאל, באופן כללי איז דאס די עולם התיקון, מען דארף זיין נארמאל, איך בין נישט איך בין מסכים, מען וואלט נישט געדארפט זיין נארמאל וואלט איך שוין געהאט, משיח איז נישט נארמאל, איין זאך וואס ער איז נישט, ער איז נישט נארמאל, ס'קען שרייבען איינער פיר בענדער וועגען תורת משיח, און מסביר זיין על פי נגלה על פי נסתר על פי חסידות על פי לומדות, וואס איז די סיבה פארוואס משיח דארף אזוי פארוואס איז אזוי וואס איז די ענין פון משיח, אבער איך וויל דיך איינס זאגן וואס אייך זאגן, האסט דעם נאכנישט נארמעלייזט, וואס ס'איז דא א ווארט, לעטס נארמעלייז איט, יא, לעטס נארמעלייז סאמטינג, אזוי זאגט מען היינט אין דער וועלט, פארוואס דארף עס זען אויס מאדנע די זאך, לאמיר עס מאכן נארמאל. משיח איז דאס וואס עס וועט קיינמאל נישט זיין נארמאל, ס'הייסט, ווילאנג משיח איז נישט געקומען, וואטעווער דעט עקזעקטלי מינס. אבער משיח איז נאכנישט געקומען. משיח איז נישט נארמאל, משיח מיינט ס'איז דא אזא שאיפה, ס'איז דא אזא דרישה, ס'דארף זיין משיח. מ'זאגט משיח איז נאכנישט געקומען, עס דארף נישט זיין משיח איז דאך גארנישט ווערט. ס'דארף זיין משיח, די וועלט איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, אונז זענען נישט ווי אונז דארפן צו זיין, ס'דארף זיין משיח. און משיח איז נישט נארמאל, ער איז אין סדום, ער שלאפט זיך מיט זיין טאטע, די טעכטער מיט די טאטע א מעשה, מ'טאר נישט פארציילן פאר די קינדער, כ'ווייס נישט פארוואס מ'האט עס אריינגעשריבן אין די חומש, וואס איז דאס? דאס איז נישט נארמאל, משיח איז נישט נארמאל. און וויפיל תורות וועט איינער זאגן מסביר צו זיין ער פארשטייט חסידות ער פארשטייט קבלה ער פארשטייט מחשבה און ער פארשטייט פארוואס ס'איז אזוי אסאך מאל פון רוב תורות ווערט עס נארמאל יא אוודאי אה משיח יא ס'דא מענטשן וואס איך רעד מיט זיי אזעלכע בעלי מחשבה אזעלכע יא דאס איז בחינת משיח בן יוסף משיח בן דוד איך פארשטיי שוין וואס דו רעדסט ניין ניין ניין אויב דו פארשטייסט משיח בן יוסף משיח בן דוד פארשטייסטו גארנישט דאס איז די הדבר הכי לא נארמאלי, משיח הדא דכתיב לא נארמאלי, ער איז נישט נארמאל, ער איז נישט פון די עולם הזה, יא ער איז, זאגט אז די וועלט איז נישט, די וועלט איז נישט נארמאל אבער דאס איז נישט נארמאל. און ס'נישט דא קיין וועג פון עס מאכן נארמאל, די וועג פון, נאכן משיח וועט האבן געקומען וועט עס האבן געווען נארמאל, אבער ס'נישט דא קיין וועג פון עס מאכן, אויב דו מאכסט עס נארמאל ביסטו אזוי ווי א כופר בביאת המשיח, וואס איז נישט מצפה לישועה, דו זאגסט יא ס'איז אלס חלק פון די מהלך, ס'איז א סדר, ס'איז אלעס זייער פיין און וואויל. כ'בין נישט לענ ד, כ'בין אזוי פארפארן דא, וועגן כ'פארשטיי שוין אלעס. אברהם אבינו איז נישט געווען נארמאל אויף וויפיל ער איז געווען משיח, אויף וויפיל ער האט געמאכט א זאך, אין אנדערע ווערטער אויף וויפיל ער האט סובל געווען, וואס איז משיח, אזוי ווי דא שטייט, והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו, יא, כ'גיי נישט אריין אין די גאנצע פולמוס וואס איז געווען אויף די פסוק. אזוי ווי די גמרא זאגט משיח זיצט בשער של רומי מיט זיינע בענדעדזשעס. משיח איז נישט נארמאל משיח איז דער דער עכטע נקודת משיח איך ווייס נישט פארוואס איך רעד היינט וועגן משיח עכטע נקודת משיח מיינט און ס'איז נישט קיין עבודה פון רוב מענטשן יא נישט קיין נארמאלע זאך דער דער זיידע דער בעלזער רב איז איך האב זייער ליב די מעשה אזא ביוטיפול מעשה דער דער דער מלכה דער בעלזער רב'ס רעבעצן ערשטע בעלזער רב רבי שלום האט אים געזאגט פארוואס ביסטו נישט משיח, ער איז געווען א גרויסע א גרויסע מענטש, א קלוגע מענטש, נישט אזוי ווי איר, נישט קיין חילוק, ער איז געווען א גרויסע מענטש, א תלמיד חכם, א בר דעת, און זיין ווייב האט זיך פארשטאנען מיט אים כידוע, און האט אים אמאל געזאגט, פארוואס ביסטו נישט משיח? שלום, זיי משיח, וואס איז דאס? האט ער געזאגט.

די טייטש פון משיח איז, און עס איז נישט געמאכט פאר מענטשן, ס'איז איך רעד נאר די ענין. משיח איז די טייטש, די מענטש, די זאך, די נשמה, וואס אזוי ווי די גמרא זאגט בקרבך קדוש לא אבוא בעיר, איך גיי נישט אריין אין בית מקדש של מעלה ביז איך גייסט אריין אין בית מקדש של מטה. משיח איז דער וואס ער גייט נישט תשובה טון ביז אלע אנדערע אידן גייען תשובה טון. משיח איז דער וואס ער גייט זיך נישט מתקן זיין, ער גייט נישט פריקסן, חוץ פון וואס איז ממש פיקוח נפש, אזוי ווי די ציור פון די גמרא, ער גייט נישט צוריק לייגן זיין בענדעידזש, ביז משיח וועט קומען, ביז די וועלט וועט ארבעטן, אין אנדערע ווערטער ער איז מקבל אויף זיך, אין בודהיזם רופט זיך עס א באדיוויסטע, איז מקבל אויף זיך סובל צו זיין די רע, צו מוותר זיין, מגלם צו זיין בגופו ובנפשו.

אביסל מתקן, אביסל אנטלויפט ער פון די פראבלעם פון דער וועלט. ער איז דער צדיק וואס פארענטפערט אברהם אבינו, ער זאגט, ער האט געדארפט גיין אין מצרים, עס איז געווען א תיקון, מען האט געדארפט אזוי טון, עס איז געווען ריכטיג, און אזוי ווייטער. דער משוגענער צדיק לאזט זיך נישט פון די תירוצים. דאס איז דער טייטש פון משיח א משוגענער צדיק. איך וויל נישט זאלסט זיך טועה זיין וואס איך זאג, איך מיין נישט וואס אנדערע מיינען. ער לאזט זיך נישט נארן, ער זאגט איך וויל נישט בויען עפעס א בית מדרש, א מגדל ונעשה לנו שם, וואס דארט וועט זיין אלס גוט, די וועלט איז אזוי ווי מענטשן זאגן, די וועלט איז א דור המבול א דור הפלגה, איך האב אסאך מאל געהערט פון עפעס א גרויסע איד, היינט, די וועלט איז א דור המבול א דור הפלגה, וואס דארף מען טון?

וואס דארף זיין אין דעם א ברית, דאס איז די סוד על פי סוד. די מגדל פון ר' ישעי' בן שמעיה מאכט נישט קיין ברית אין דעם, דאס איז די סוד פון דעם. און די מגדל וראשו בשמים איז, ס'איז די זעלבע זאך, און די רגע עס קומט דארט אריין א דבר השם ווערט עס צופאלט עס. די רגע וואס עס וועט קומען איין נביא, איין א חצי נביא אפילו, נישט אפילו א נביא, חצי נביא, עט דאך די גאנצע שטריימל ווייסע זאקן וועלט ווערן אזוי וואס איז געשען פאר די מגדל? כ'מיין דאך די משל. דאס איז וואס ס'גייט געשען. דאס איז דאך אזא סארט מגדל וראשו בשמים. ס'איז טאקע די קאפ אין הימל, יא, מיטן גרעסטן קרוין. ס'גייט ארויף ביזן הימל. און דאס איז נישט אזא סארט כלי וואס קען סובל זיין דבר השם, די תיבת נח איז דאך געווען פארקערט ס'איז א כלי וואס קען סובל זיין דבר השם, אפילו נישט באופן הכי מתוק, דאס קען סובל זיין דבר השם, ס'איז א אש אוכלת אש, די מגדל איז נישט קיין אש אוכלת אש, די מגדל איז א, אונז גייען זיך מאכן, אונז גייען, די וועלט איז א דור הפלגה, אונז גייען זיך מאכן א וועלט, אונז גייען זיך, אונז גייען זיך תשובה טון, אונז גייען תשובה טון אליינס. דאס איז נישט, דאס איז די אפאזיט פון משיח. משיח איז דער לויט, און לויט האט ריכטיג געטון אדער נישט ריכטיג געטון אבער אזוי איז דער פאקט. משיח איז דער לויט וואס ווי משוגע די וועלט איז איז ער נאך מער משוגע, ווייל ער שפיגלט אפ די משוגעת פון דער וועלט, ער שפיגלט אפ די צובראכנקייט פון דער וועלט, ער לאזט זיך נישט זיין גאנץ ווען די וועלט איז צובראכן. אזוי ווי די ליובאוויטשער רבי פלעגט שרייען, עס איז זיין נקודת משיח אמת. אז ער פארשטייט נישט וואס וויאזוי ס'קען זיין א איד זאל זאגן און עס איז געווען אזעלכע חסידישע מימרות אז ווילאנג אים עס גוט איז עס משיח קען ווארטן וואס מיט די גאנצע רעסט פון דער וועלט וואס מיט אלע אנדערע אידן וויאזוי קען מען זאגן אזא זאך דאס מיינט משיח. און זיין מוכן צו לעבן אויף דעם, און צו נאר לעבן אויף דעם, דאס איז איינער וואס איז אינגאנצן משיח, אונז זענען נישט דאס, און רוב מענטשן זענען נישט דאס. אבער מען זאל עטליסט וויסן וואס ס'מיינט. פאר דעם אין יעדע פרשה איז דא א נקודת משיח, און די נקודת משיח וואס איז דא אין יעדע צדיק איז דארט ווי ער איז א רשע. אדער אזוי ווי מען זאגט אין די זוהר וואס די ליובאוויטשער ווי חבד האבן זייער ליב צו ברענגען משיח דארף מחזיר זיין די צדיקים בתשובה יא? מיט אנדערע ווערטער ער דארף זאגן אז די צדיקים זענען רשעים ס'דארף שוין איינמאל תשובה טוהן. מילא א רשע. א צדיק ער דארף שוין איינמאל תשובה טוהן. וואס דארף א צדיק שוין איינמאל תשובה טוהן? דארט ווי ער האט נישט געסאלווט די פראבלעם דארט ווי זיין שטיקל תורה פארענטפערט נישט אלע קשיא'ס די שטיקל תורה וואס איז אין זיין לעבן פארענטפערט נישט אלע קשיא'ס דאס ווייסט אז מען דארף משיח דאס איז די מקום המשיח משיח בגלות, משיח וואס ער זאגט, ער לאזט זיך נישט, און ער איז סובל, און ער ווייזט, ער איז מגלה, מגלה עוונה. עד כאן איז עס מיין רענט וועגן מ'דארף זיין זייער נזהר פון פשטים וואס זענען צו גוט. לאמיר צוריק קומען אהין, משהו שבמשהו צו אברהם אבינו און וואס איך האב געוואלט זאגן די ענין דרך דרוש פון די פרשה והשם פקד את שרה. גאנצע פרשה איז וירא און איך וועל זאגן על פי פשט אויכעט אבער זיכער אז על פי פנימיות. רעדט עס איז כשמו כן הוא, לפחות ביז ממש ביז די עקידה ס'דא אינמיטן די פרשה פון די בנות לוט וואס אפשר אן אנדערע הוספה אין דעם אבער די גאנצע פרשה פון די ערשטע טאג ראש השנה יא פון וירא ביז סוף השם פקד את שרה לאמיר אויך סקיפן די פרשה פון אבימלך דאס איז אפשר א עקסטערע ענין. ס'איז א התגלות פון השם וירא אליו ה', און כ'קען נישט מאריך זיין כרגע, אבער על פי פשט, די גאנצע פרשה איז א המשך פון די התגלות ה', לויט רש י זעט אויס אז האט זיך געטוישט מיט די מלאכים, אבער אונז וועלן זאגן אז די מלאכים זענען המשך פון התגלות ה', כ'קען נישט, ס'איז שוין א זייער סך מאריך געווען, כ'קען נישט צופיל אריינגיין אין ווי עס ארבעט, אבער דא איז דא א התגלות ה', אזוי ווי אונז האבן געזאגט, די איינס, ערשטע מאל שטייט שוין לך לך וירא אליו ה' אבער באופן כללי די ענין פון אברהם אבינו, אויב ס'איז געווען וירד השם ביי די דור הפלגה און ער האט שוין גערעדט מיט די מלאכים נאך דעם איז אברהם אבינו די ערשטע ממש די ערשטע וואס האט געטראפן א וועג זיך צו שלאגן מיט די מדת הדין לאמיר דא פארשטיין א משהו, אברהם אבינו איז געווען דער ערשטער נביא, שטייט מפורש א פסוק, השב אשת האיש כי נביא הוא. דאס איז נישט קיין קלייניקייט, דער אייבערשטער האט גערעדט מיט נח, דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אברהם, אה, מיט אדם, דער אייבערשטער האט גערעדט מיט קין, אפשר מיט נאך וואס שטייט נישט. אבער ער האט זיי נישט פארציילט. ביי די פרשה פון די מבול שטייט בפירוש ויאמר השם אל לבו, סיי פאר די מבול און סיי נאך די מבול. ער האט געזאגט צו זיך אליינס, דאס איז די טייטש אל לבו, פאר די אלע אנדערע פירושים. נישט געהאט מיט וועם צו רעדן. וואס דאס מיינט, ס'איז דא אוודאי מידת החסד אין דעם, אזוי ווי די. אבער ס'מיינט אויך אז ווען די אייבערשטער איז צובראכן, ווען ס'איז דא מידת הדין, נישט דא צו וועמען צו רעדן. און דאס אליינס איז דאך די תוקף פון מידת הדין. תוקף פון מידת הדין מיינט, ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן. מ'האט באשאפן א וועלט, ס'איז דא א וועלט, און מיט וועמען רעדט מען אויף די וועלט? ווען א מענטש פילט ער האט נישט מיט וועם צו רעדן, דאס הייסט מידת הדין. און אז מ'זאגט אז גאט פילט ער האט נישט מיט וועם צו רעדן, דאס איז מדת הדין שלמעלה. מדת הדין איז מיט וועם, מיט וועם האב איך דא אן עסק? ווען זאגן שיתוף פון מדת הרחמים.

אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר. דאס איז לכאורה די ערשטע מאל אין די וועלט וואס ס'איז געשען אזא זאך. דאס הייסט די אייבערשטער האט גערעדט מיט אדם און געטון זאכן, אבער ער האט אים נישט געזאגט פאר ער האט געטון גארנישט. נישט ער האט געזאגט איך גיי דיר אזוי טון און וכך הוה, אדער געזאגט איך גיי אפשר אזוי טון וואס האלטסטו וועגן דעם? אזוי שטייט וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה רעד איך נישט רעד איך זיך נישט צונויף מיט מיינע חברים? זיך נישט מתייעץ מיט מיין מיט מיין אברהם? דאס איז דאך די טייטש. איך סתם זאגן. און איך ווייס נישט וויאזוי צו מסביר זיין באופן טעאלאגי אויף די רגע דאס, כ'האב געדארפט טראכטן וועגן דעם. אבער די גאנצע פרשה מתחילה ועד סוף רעדט זיך פון די ענין אז מען גייט אנהייבן צו מאכן, מען גייט אויפשטעלן אזוי ווי מען זאגט א קאמיוניקעישן טשענעל, די אייבערשטער גייט שיקן מלאכים, מען גייט רעדן מיט אברהם אבינו רעדן וועגן דעם, גייט האבן קינדער, מען גייט רעדן וועגן סדום, מען גייט רעדן וועגן לוט, מען גייט רעדן וועגן וואס וועט זיין ווייטער. והשם פקד את שרה כאשר אמר. גייט פוקד זיין שרה, דאס אז שרה איז א עקרה דאס מיינט דאך, דאס איז דאך די ונבלה שם שפתם, שרה ווייזט דאך אויף די שכינה וואס ווייזט אויף די שפראך, דאס איז דאך די לבנה וואס ווערט נתכסה, זיי האבן געלערנט די נחש וואס איז מכסה די לבנה מען קען נישט רעדן, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, ס'איז נישט דא צו מען קען נישט עס שיינט נישט. און דאס וואס אונז קען רעדן מיט דעם, מען בלאזט א שופר, מען מאכט פאסט יום כיפור, מען זיצט אין סוכה, ס'איז דאך אלץ וועגן פון רעדן. מיט די אמת. נישט צו אוועקלויפן און אויך נישט צו זאגן גלייך אז מ'האט אלעס פארראכטן. אברהם. אבינו האט נישט מצליח געווען ראטעווען סדום, מ'האט מצליח געווען צו ראטעווען לוט, עפעס, האט נישט מצליח געווען צו משכנע זיין כביכול אז דער אייבערשטער זאל נישט חרוב מאכן סדום, נישט מצליח געווען. מיט ישמעאל אינגאנצן נישט מצליח געווען מיט אסאך זאכן, אבער ער האט נישט געווען שטיל, ער האט גערעדט מיט דעם, ער האט זיך טוען געווען מיט דעם, נישט אנטלאפן, געמאכט א מגדל, ער האט נישט סתם געזאגט אז אלעס איז גוט, ער האט געטון, גערעדט, אמאל איז עס געלונגען, אמאל איז עס נישט געלונגען, און דאס וואס אונז טוען מער ווייניגער.